איז געווען אין רוסלאנד אין די צייט וואס איז געווען לעצטנס וואס איז געווען זייער שווערע יארן, ס'איז געווען הונגער יארן, מ'האט נישט געהאט וואס צו עסן און מענטשן זענען רחמנא ליצלן נפטר געווארן פון פשוט נישט האבן וואס צו עסן. מלחמה צייט. איז געווען א איד וואס איז געווען זייער נישט געזונט. און ער האט זיך טאקע, ער האט נישט געהאט וואס צו עסן, איז ער טאקע פון דעם אוועק, ער איז אויסגעגאנגען, אבער די טאג וואס ער איז נפטר געווארן, דאס איז געווען י"ט כסלו, און אין שול האט מען פארבראכט, און דער איד האט פשוט, ער איז געווען נישט געזונט, אבער ער האט שוין געיאגט די לעצטע טעג, די לעצטע פאר שעה פון זיין לעבן, האט ער געבעטן מען זאל אים פירן מיט די בעט אין שול וואו מען פארברענגט, חסידים פארברענגען לכבוד י"ט כסלו, וויל ער זיין ביי דעם פארברענגען. כך הוה, מען האט אים גענומען מיטן בעט, מיט די קראנקע בעט, און מען האט אים אריינגעפירט ביים פארברענגען, און ער איז טאקע דארט נפטר געווארן. בשעת די די איד וואס האט דאס דערציילט איז ארויס פון רוסלאנד, איז ער אריין אויף יחידות צום רעבן, האט ער אים דערציילט אט די מעשה. האט דער רבי אים געזאגט, דאס איז געווען אפאר טעג פאר י"ט כסלו, האט אים דער רבי געזאגט ביי דעם פארברענגען די יאר י"ט כסלו וואס חסידים פארברענגען, איז זאל ער אנפאנגען דעם פארברענגען מיט די מעשה. וואס איז די מעשה? וואס איז די תוכן פון די מעשה? אז ביי חסידים איז געווען דער פארברענגען פון י"ט כסלו אזוי טייער, א איד איידער ער ווערט נפטר מן העולם, וואס האט ער אינזינען? זיצן מיט חסידים י"ט כסלו ביים פארברענגען י"ט כסלו. א חסידישע פארברענגען בכלל איז דאס איז דאך דער אנפאנג פון א חסיד איז ווי די לשון הידוע אין די שיחות איז א פארברענגען וואס אידן זיצן צוזאמען מען קלייבט זיך איצטער צוזאמען מען פארברענגט צוזאמען לכבוד פון דעם טאג י"ט כסלו דאס איז דער התחלה פון די די יומא דקא גרים דער טאג פון י"ט כסלו און איז דאס וואס מען זיצט אלע צוזאמען באחדות לחיים לחיים.